האלט מען דף כ"ו עמוד ב', די היינטיגע שיעור איז מוקדש לרפואת מיין חשוב'ע שווער ר' פסח בן מאטל רפואה שלימה. זענען מיר אקעי? זאגט די הייליגע גמרא, בערך צוועלף פערצן שורות פון אונטן, ואיזוהי מנחה גדולה, אונז זענען מיר געבליבן נעכטן אזוי אינמיטן א ברייתא, כ'האב. ס'איז שוין געווען סוף שיעור, כ'האב עס נישט געוואלט אויסציען. איז טו מיר היינט אביסל פרובירן צאמנעמען וואס אונז האבן געהאט נעכטן צום סוף און גיין ווייטער. ס'איז נישטא קיין גמרות, הא? דאס איז א געהעריגע גמרא. זאגט די הייליגע זאגט די הייליגע ברייתא ווייטער, ואיזוהי מנחה גדולה. וואס מיינט מנחה גדולה? יא אונז ווייסן מיר אלעס ס'דא צוויי מנחות, ס'דא מנחה גדולה און מנחה קטנה ווי רש"י שמועסט אויס. איז די נפקא מינה דערפון וואו ס'איז נוגע להלכה, הכוונה פון וואו איך ברענג די טערמינען איז לגבי תמיד של בין הערבים, די לכתחילה'דיגע זמן ווען איך האב מקריב געווען די תמיד של בין הערבים איז געווען בזמן מנחה קטנה, דאס איז דריי דרייסיג, דריי דרייסיג פארנאכט, דריי דרייסיג נאכמיטאג, אויב האט א מענטש געוואלט מקדים זיין, ער האט געוואלט.

רבי יהודה פלג מנחה קמא קאמר או פלג מנחה אחרונה קאמר דארף מען זיך אריינקוקן א רגע אין די משנה וואס האט רבי יהודה געזאגט כ"ו עמוד א' רבי יהודה אומר עד פלג המנחה ס'איז געווען א שאלה ביז ווען מ'קען דאווענען מנחה איז תנא קמא לערנט עד הערב מ'קען דאווענען ביז ס'ווערט נאכט חשכה וואס חשכה מיינט על מיר לאזן ווען מ'וועט אי"ה לערנען שולחן ערוך אבער עכ"פ ווי רש"י טייטשט אז תפילת ערב עד חשכה ביז ס'ווערט נאכט. רבי יהודה דינגט זיך און לערנט עד פלג המנחה האלב פון מנחה איינמאל אונז האמער יעצט געזאגט אז אונז האמער צוויי מיני מנחות אונז האמער א מנחה קטנה און א מנחה גדולה וואס מיינט דער פלג מנחה קאמר דער פלג מנחה וואס וואס רבי יהודה זאגט פלג מנחה קמא קאמר או פלג מנחה אחרונה קאמר רעדט מען פון האלב פון מנחה גדולה וואס מיינט ווי לאנג מנחה גדולה האמער געשמועסט איז צוועלף דרייסיג יא בלייב איך מיט פינף אהאלב שעה ביז זעקס אזייגער זעקס אזייגער ווערט נאכט. און בלייב איך מיט פינף א האלב שעה, וויפיל איז האלב פון פינף א האלב? ס'איז צוויי שעה און פינף און פערציג מינוט, קומט אויס אז ביז ווען על איך קענען, פון ווען על איך קענען דאווענען מנחה, וואן טערטי, טו טערטי, טרי פיפטין, פון טרי פיפטין קען איך דאווענען, קען איך דאווענען מנחה, אויב לערן איך אז פלג המנחה מיינט האלב פון פון מנחה קטנה, מנחה קטנה איז דריי דרייסיג ביז זעקס אזייגער, לייבי וויפיל איז פון דריי דרייסיג ביז זעקסע?

ועוד רבי די פלג מנחה כמה כמה פלג מנחה אחרונה כמה טו שמא קמחא דלא זעהן פון א ברייתא תנא רבי די אומר פלג המנחה אחרונה אמרי אז די פלג המנחה וואס מען רעדט אין די משנה רעדט מען פון די פלג המנחה אחרונה וי ד אלף שעות חו ס רביע דאס קומט אויס פאר פארטי פייוו י ד אלף שעה פינף אזייגער ווערט י ד אלף שעות חו ס רביע ס'פעלט נאך פופצן מינוט. איז עס פאר פארטי פייוו אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט. עכ"פ די גמרא איז זייער זייער קלאר אז דער פלג המנחה וואס רבי יהודה רעדט אין די משנה איז איז די פלג מנחה אחרונה קאמר און מ'קען ליינען קריאת שמע ביז האלב פון די פון די צווייטע פלג. דאס איז פאר פארטי פייוו אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט. יעצט נימא תיהוי תיובתיה דרבי יוסי בר חנינא דא בעצם דארף מען צוריק גיין צו נעכטן. נעכטן האבן מיר געהאט א מחלוקת צו תפילות אבות תקנום, אז די דאס וואס אונז דאווען מיר שחרית מנחה מעריב קומט עס פון דעם וואס אברהם יצחק ויעקב האבן געדאווענט ווי צו האבן געהאט די שיינע דרשה פון די גמרא פון עמידה שיחה פגיעה, אדער קומט עס פון תמידים יעצט אז אונז רעכן מיר אויס א שיינע ברייתא וואס זאגט. קלאר אז די תפילות איז כנגד תמידים תקנום, איז לכאורה דאך אפגעפרעגט די שיטה וואס זאגט תפילות אבות תקנום, איז דא וואס פרעגן שוין למעשה, כ'האב דאך צוויי ברייתות, איין ברייתא שטייט קלאר תפילות אבות תקנום, און די אנדערע ברייתא שטייט תפילות תמידים תקנום, ס'דא פארשידענע מהלכים וויאזוי עס צו לערנען, על כל פנים אזוי פארשטייט די גמרא, יעצט כ'האב א ברייתא וואס זאגט קלאר תפילות תמידים תקנום דארף עס אפפרעגן דער וואס לערנט תפילות אבות תקנום. אמר לך רבי יוסי ברבי חנינא לעולם אימא לך תפילות אבות תקנום אוודאי האלט איך מיך צו די שיטה אז אונז דאווען מיר שחרית מנחה מעריב ווייל אזוי האבן האבן מתקן געווען די אבות אבער מצד די אבות אליין וואלט נאכנישט געווען קיין חיוב וויאזוי האט זיך געשאפט די חיוב פאר יעדן איד צו דאווענען איז ואסמכינהו רבנן אקרבנות פון דעם וואס אונז האבן געהאט די קרבנות תמיד של שחר און תמיד של בין הערביים פון דעם איז ער געזאגט אז אנשטאט במקום קרבנות און מען האט שוין נישט קיין בית המקדש זאל א איד דאווענען דאי לא תימא הכי אויב לערנסטו נישט אזוי תפילת מוסף לרבי יוסי ברבי חנינא מאן תקנה אונז האמיר שחרית מנחה מעריב אברהם יצחק ויעקב ווי האמער א תפילת מוסף וויאזוי איז ארויסגעוואקסן די תפילה אלא תפילות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות און איינמאל זיי האבן געזען אז מצד אז מצד די אבות אליין האבן זיי נישט קיין תפילה פאר מוסף זענען זיי געגאנגען זיי אליין האבן מתקן געווען א מוסף אבער דאך מוזט צוקומען צו זאגן אז די קרבנות אז די תפילות זענען געבויט לויט די קרבנות, אזוי פארשטיי איך פארוואס איך בין אנגעקומען צו א תפילת מוסף. האמיר בעיסיקלי געענדיגט די נעכטיגע סוגיא, און היינט הייבן מיר אן די היינטיגע סוגיא. זאגט די הייליגע גמרא, עס איז געשטאנען אין די משנה רבי יהודה אומר עד ארבע שעות, דער עולם קען נאכאמאל אריינקוקן אין משנה, אז אונז האבן געהאט א מחלוקת, תפילת השחר, ביז ווען קען איך דאווענען שחרית? תפילת השחר איז עד חצות, רבי יהודה אומר עד ד' שעות, וואס דאס איז אונזער שאלה אלץ צו מ'דאווענט ביז ביז ד' שעות ביז סוף זמן תפילה אדער ביז חצות, וואס דאס איז פשוט די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יהודה. פרעגט אונז גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה א בעיא געפרעגט עד ועד בכלל, או דילמא עד ולא עד בכלל לויט רבי יהודה רבי יהודה וואס זאגט אז מען קען דאווענען עד ד' שעות, וואס מיינט די ד' שעות? זיבענע, אכטע, ניינע, צענע? צענע האט זיך געענדיגט די ד'. ד שעות קען איך אבער דאווענען ביז עלעווע פשט איז אויך די פערדע שעה ביז די פיפטע שעה אדער ניין ד שעות מיינט פיר שעה אבער איינמאל סהייבט זיך אן די פיפטע שעה קען איך שוין נישט. לכאורה איז ווי רשי שמועסט אויס די גאנצע שאלה פון עד ועד בכלל איז נאר לגבי רבי יהודה ווען די חכמים זאגן תפילת השחר עד חצות מיינט עס זיכער עד ולא עד בכלל אז נישט עד אויב איך זאג עד חצות און חצות אויך מיינט אז איך קען דאווענען א גאנצן טאג, דאס דארף זאגן מיר עד שחשכה מאכט שוין נישט קיין סענס. איז לויט רבי יהודה האב איך א שאלה צו קען איך דאווענען ביז די פערדע שעה אדער אויך די פערדע שעה? זאגט די גמרא תא שמע קום כ'וועל דיר לאזן הערן פון די אנדערע הלכה וואס עס זאגט רבי יהודה אומר עד פלג המנחה מ'קען דאווענען ביז פלג המנחה וואס מיינט ביז פלג המנחה? אויב פלג המנחה מיינט עד ועד בכלל מיינט דאך ס'נאכאמאל ביז ביינאכט. ביז פלג המנחה און אויך די פלג המנחה מיינט דאך עס ביז ביינאכט. אי אמרת בשלמא עד ולא עד בכלל היינו דאיכא בין רבי יהודה לרבנן ווייל זיי לערנען אז מ'קען דאווענען ביז חשכה און ער לערנט אז מ'קען דאווענען ביז פלג אלא אי אמרת עד ועד בכלל אז ס'מיינט אויך די די ס'מיינט אויך די פלג המנחה איז רבי יהודה היינו דרבנן אלא מאי האט זיך די גמרא קאנווינסט אלא מאי האט זיך די גמרא קאנווינסט אז עד ולא עד בכלל, אז פון די הלכה פון פון עד פלג המנחה מוז זיין אז די טייטש לויט רבי יהודה פון די ווארט עד איז עד ולא עד בכלל, אימא סיפא כ'גיי א קשיא פרעגן פון די סיפא שטייט אזוי ושל מוספין מוסיף לויט'ן תנא קמא כל היום קען מען דאווענען א גאנצע טאג רבי יהודה אומר עד שבע שעות. אז מען קען דאווענען ביז שבע שעות, און ווערט יעצט ביי אונז נאכאמאל די שאלה וואס מיינט עד שבע שעות, זאג איך עד ועד בכלל מען קען אויך דאווענען די זיבעטע שעה, אדער ניין מען קען נאר דאווענען ביז די זיבעטע שעה ותניא, לאמיר זען האמיר א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, היו לפניו שתי תפילות, א מענטש האט פאר זיך צוויי תפילות אחת של מוסף ואחת של מנחה, יעצט אוודאי שחרית קומט פאר מוסף, וואס טוט זיך א מענטש האט פארשפעטיגט נאכנישט געדאווענט קיין מוסף, אנגעקומען די צייט פון דאווענען מנחה. איז תנא קמא לערנט מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, אז קודם זאלסטו דאווענען מנחה און נאכדעם זאלסטו דאווענען מוסף שזו תדירה וזו אינה תדירה, מנחה איז א שטענדיגע תפילה מען דאווענט יעדן טאג מען דאווענט יעדן טאג מנחה, און מוסף אינה תדירה ראש חודש איז דאך נאר איינמאל א חודש אפילו שבת איז דאך מוסף דאך נאר איינמאל א וואך, האמיר א כלל פון תדיר שאינו תדיר תדיר קודם און תנא קמא אונזער תנא קמא דא לערנט אז סיי מוסף און סיי מנחה איז זמנה כל היום בעצם מצד דעם זייגער איז עס זענען ביידע די זעלבע טיים סענסעטיוו ס'נישט איינער מער סענסעטיוו פונעם צווייטן מוסף קען איך דאווענען א גאנץ טאג און מנחה קען איך דאווענען טאג ממילא אז כ'האב מיך געטראפן אין א סיטועשאן ווי איך דארף יעצט טשוזן צווישן מוסף און מנחה איז מוסף זייער א חשובע תפילה, אבער מנחה דאווען איך יעדן טאג, קומט מנחה קודם. מוסף, סאו מ'רעדט דא פון תנא קמא, רבי יהודה איז דער וואס לערנט עד פלג המנחה. יעצט רעדט מען דא פון תנא קמא וואס לערנט עד שחשכה, מ'קען דאווענען מנחה א גאנץ טאג, רבי יהודה אומר, רבי יהודה האלט דאך אנדערש. פון ווען?

דאווען קודם מוסף ואחר כך של מנחה און נאכן דאווען מנחה פארוואס שזו עוברת וזו אינה עוברת רבי יהודה זאגט אז ביידע זענען טיים סענסעטיוו רבי יהודה זאגט אז מוסף קען איך נאר דאווענען עד שבע שעות עס האט זייער א קורצע צייט ביז ווען איך קען דאווענען מנחה קען איך דאווענען אביסל לענגער איך קען דאווענען ביז פלג המנחה מילא אויב איך יאג מיך ענדערשער צו דאווענען מוסף ווייל כ'האב ווייניגער צייט זאל איך קודם דאווענען מוסף און נאכדעם זאל איך דאווענען מנחה אזוי לערנט מילא עוברת איז א וויכטיגערע טעם ווי תדיר ווייל איך בין דאך, איך בין דאך דעספערט, איך בין דאך געדרוקט, איך מוז אריינכאפן דעם זמן אז איך זאל עס נישט פארפאסן. זאגט יעצט די גמרא אזוי, אי אמרת בשלמא עד ועד בכלל, אויב אונז גיימיר טייטשן לויט רבי יהודה אז עד מיינט עד ועד בכלל קומט אויס ווען ער זאגט עד שבע שעות קען מען דאווענען מוסף מיינט עס ביז די זיבעטע שעה וואס דאס איז צוועלף אזייגער, יא? און אויך די זיבעטע שעה פון טוועלף.

של מוספין, איינמאל איך קום אן צו טוועלף טערטי, וואס דעמאלטס קען איך אנהייבן דאווענען מנחה, איז עס דאך של מוספין שוין לאנג נישט די זמן פון מוסף, וואס מוסף גייט נאר ביז טוועלוו או וואן. מילא וויל זיך די גמרא קאנווינסן אז עד מיינט עד בכלל, עד ועד בכלל, און ווען רבי יהודה זאגט עד שבע שעות, מיינט עס די זיבעטע שעה און אויך די זיבעטע שעה, אז איך קען דאווענען מוסף ביז טוועלוו פיפטי ניין. פרעגט די גמרא אלא מאי עד ועד בכלל קשיא רישא, אונז האבן דאך אנגעהויבן אז אונז קען מען נישט זאגן עד ועד בכלל, ווייל דעמאלטס ווערט א פראבלעם, פון עד פלג המנחה, אז עד פלג המנחה מיינט ועד בכלל, עט דאך עס זיין די זעלבע ווי די רבנן, מילא איך טאנץ דא אויף צוויי חתונות, אויב לערן איך עד ולא עד בכלל שטימט עס נישט ביי מוסף, און אויב לערן איך עד ולא עד בכלל שטימט עס נישט ביי מנחה. פארקערט, אויב לערן איך עד ועד בכלל שטימט עס נישט ביי מנחה, אויב לערן איך עד ולא עד בכלל שטימט עס נישט ביים מוסף. אלא מאי עד ועד בכלל קשיא רישא, מאי איכא בין רבי יהודה לרבנן, דאס ענטפערט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע תירוץ, אונז האבן געלערנט, אונזער פראבלעם ביי עד פלג המנחה איז געווען, ווייל אונז האבן מיר א גאנצע צייט אנגעקוקט אז אונז רעד מיר פון די צווייטע האלב פון די פלג המנחה, יא, פון טרי טערטי ביז זעקסע.

ביז ביז פאר פארטי פייוו, מילא האב איך עוואוידעד אלע פראבלעמען, איך קען יא לערנען פון עד ועד בכלל, ס'מיינט נישט ביז ביינאכט. זאגט די גמרא מי סברת דהאי פלג המנחה פלג אחרונה קאמר, איך רעדט פון די צווייטע פלג וואס דאס איז פון פאר פארטי פייוו ביז ביינאכט, נאר וואס דען פלג ראשונה קאמר, איך רעדט פון די ערשטע פלג והכי קאמר, איי ס'געשטאנען קלאר אז והיא י"א שעות חסר רביע, זאג מיינט עס זאג נישט דעמאלטס הייבט זיך אן די פלג, ווייל איך רעד נישט פון פלג פון פלג אחרונה. איך געב דיר א צייט וואס דעמאלטס ענדיגט זיך די פלאג. ווייל איך רעד פון פלאג ראשונה. והכי קאמר. אימת נפיק פלאג ראשונה ווען גייט ארויס די ערשטע פלאג? ועייל פלאג אחרונה? מכי נפקי י"א שעות חסר רביע, פאר פארטי פייוו, וואס דעמאלטס האט זיך געענדיגט די פלאג ראשונה, מילא ס'שטימט זייער גוט איך קען יא זאגן עד ועד בכלל, ווייל די רגע איך רעד פון די טיים די טיים פון טרי טערטי ביז פאר פארטי פייוו קען איך עס אויך כולל זיין ווייל ביז דעמאלטס קען איך דאווענען. איז ווי אונז שטיי מיר יעצט איז די גמרא געבליבן אז אונז לערן מיר יא עד ועד בכלל ס'שטימט לגבי מוסף פארוואס ווייל אזוי קען איך דאווענען מוסף עד שבע שעות וואס גייט מיינען ביז איינס אזייגער אזוי קומט אויס מוסף און מנחה קען איך דאווענען די זעלבע צייט פון טוועלוו טערטי ביז וואן קען איך האבן ביידע און ס'שטימט לגבי מנחה וואס מיינט עד ועד. עד פלג המנחה קען איך דאווענען מנחה און ס'שטימט עד ועד בכלל ווייל כ'רעד פלג רעד איך פון די ערשטע האלב פון די פלג, פלג ראשונה וואס דאס איז פון טרי טערטי ביז פארטי פייוו און אויף דעם זאג איך און דעם זאג איך עד ועד בכלל און נישט אויף פלג אחרונה וואס דאס איז פון פאר פארטי פייוו ביז זעקס. ס'זעט אויס קאמפליצירט ס'איז גאנץ פשוט. אמר ר' נחמן, גייט אונז די גמרא ברענגען א ראיה פון א משנה אז אונז דארף מען לערנען עד ועד בכלל, אף אנן נמי תנינא אונז האבן אויך אזוי געלערנט רבי יהודה בן בבא. העיד האט עדות געזאגט און דאס איז אין עדיות וואס איז אלע עדות'שאפטן פון תנאים, חמשה דברים פינף זאכן האט ער עדות געזאגט איינס שממאנין את הקטנה וואס מיינט שממאנין את הקטנה ס'איז דא א הלכה אז א אז א טאטע האט א רעכט צו מקדש זיין זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה את בתי נתתי לאיש הזה די תורה זאגט דו ביסט בעל הבית אויף דיין טאכטער דו קענסט איר מקדש זיין אז די טאטע שטארבט איז שוין נישט דא ווער זאל איר מקדש זיין ווייל די מאמע מיט די ברודער האבן נישט קיין רעכט די רבנים האבן געזען אז ס'איז דא א פראבלעם דרייט זיך א מיידל, אמאל נישט געווען קיין סקול, די טאטע לעבט נישט, איז נישט דא ווער זאל זיך אפגעבן מיט איר, און ס'איז דא א פראבלעם, האבן די חכמים געגעבן א רעכט פאר די ברודערס און די און די מאמע אז זיי זאלן יא קענען מקדש זיין די מיידל פאר א מאן, און אזוי די פרוי זאל זיין אפגעהיטן, זאל נישט צוקומען לידי זנות די מיידל. וואס טוט זיך אבער? למעשה איז נאר א דרבנן'דיגע קידושין, יא, די גאנצע כח פון די מאמע און. די ברודערס חתונה צו מאכן די מיידל די קטנה איז נאר מדרבנן האבן זיי געזאגט אז מ'דארף נישט קיין גט נאר וואס דען מ'דארף א זאך וואס הייסט מיאון וואס מיינט מיאון מיאון מיינט אז זי זאגט איך דארף נישט איך וויל נישט מער דעם מאן איז קען זי ארויסוואקן זי דארף נישט קיין גט און מ'זאגט אז די גאנצע מ'איז עוקר די גאנצע קידושין למפרע אלע ביאות זענען געווען ביאות זנות און געגאנגען ווייל ס'איז גארנישט געווען דא איז האט ער עדות געזאגט אז ס'איז דא געוויסע פעלער רש"י מאכט א גאנצע חשבון איך וויל דאס נאר אנרירן ברמז אז ווען צוויי ברידערס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס און איין ברידער איז געשטארבן ס'ווערט דא א שאלה פון יבום און ער קען נישט יעצט גיין מייבם זיין אויב האט ער שוין א ווייב א שוועסטער קען ער דאך נישט גיין נעמען נאך א שוועסטער ער קען נישט נעמען די קליין מיידל און חתונה האבן די לעבעדיגע ברידער וואס דארף מייבם זיין ווייל ס'וועט אויסקומען אז ער וואוינט מיט צוויי שוועסטערס מילא איז דא אן עצה אז ער זאל פטור ווערן פון די קטנה אויף דעם האט מען אויסגעלערנט די מיידל און מ'זאגט איר מ'זאגט איר דו גיי זאג יעצט אז דו ווילסט נישט דיין מאן אזוי צעפאלט די גאנצע קידושין און ס'ווערט אויס די פראבלעם דא פון יבום. סאו די ערשטע זאך וואס ער האט עדות, ס'איז דארטן א מחלוקת, ער האט עדות געזאגט אז מ'האט טאקע אזוי געטון, שממאנין את הקטנה, מ'לערנט אויס א קטנה אין געוויסע פעלער צו זאגן פארן מאן גיי אהיים, און די קידושין צעפאלט, און די דרבנן'דיגע קידושין צעפאלט. די צווייטע זאך וואס ער האט עדות געזאגט איז שמשיאין את האשה על פי עד אחד, דאס איז א מורא'דיגע יסודות'דיגע הלכה, נארמאל איז אין עדות פחות משניים. אז א מענטש קומט אריין אין בית דין און ער וויל א עדות זאגן דארף עס אלץ זיין צוויי עדות. איז דא אן אויסנאם, דאס איז לגבי א עגונה אז עס קומט א מענטש צו בית דין און ער זאגט אז איך ווייס אז דער און דער איז געווען אין די טווין טאוערס בשעת עס איז צוזאמגעפאלן אפילו עס איז נאר א עד אחד און דעמאלטס האט זיך טאקע געטון די אלע שאלות מען קען עס ליינען אין די פוסקים ס'איז דא פון ר' חזקאל ראטה איז דא אפשר כמה וכמה בלעטער ווי ער ברענגט נאך גאנצע גאנצעטע שטיקלעך יו עס עי טודעי פון די צייטונג פונקטליך וואס איז געווען און וואס איז געווען און ער פארלאזט זיך טאקע אויף אזעלכע התירים פון עד אחד און ען בי סי און נאך פארשידענע אנדערע התירים וואס מ'האט געדארפט מתיר זיין די אלע עגונות האט מען געדארפט מתיר זיין איז איז די הלכה אז אז לגבי מתיר זיין אן עגונה אז זי זאל קענען גיין חתונה האבן פארלאז איך מיך אויף אן עד אחד. דאס איז די צווייטע זאך וואס ער האט מקבל געווען. וואס וואס וואס רבי יהודה בן בבא האט עדות געזאגט, וואס די דריטע זאך, זאגט ער ועל תרנגול שנסקל בירושלים, אין פסוק שטייט, ס'איז א הלכה פון א שור מועד, אז א פון א א שור וואס שטויסט, איז דא א שור שנגח, איז דא א הלכה אז מען דארף הרג'נען דעם שור, וואס טוט זיך אבער מיט אנדערע חיות, לערנט ער ארויס פון שבת, וואס דארט מיינט נישט שור, דארט שטייט דאך כל בהמה וחיה ואף כשור, דארט איז די הלכה אז כל בהמה וחיה ואף כשור. אז די דין שביתה איז לאו דווקא ביי שור, זאג איך אויך אז סיי וועלכע בהמה וחיה ועוף וואס האבן געשעדיגט, האבן זיי דעם זעלבן דין ווי א שור, און ווי רש"י ברענגט אז די מעשה איז געווען אז א תרנגול האט געלעכערט די סקול פון א קינד דארט ווי די מח איז און דאס קינד איז געשטארבן און מען האט טאקע מען האט טאקע פארשטיינערט דעם תרנגול אזוי ווי ער וואלט ווען געווען א שור. תרנגול שנסקל בירושלים על שהרג את הנפש ועל יין בן ארבעים שנתנסך על גבי המזבח די הלכה איז די פסוק זאגט אז ס'דארף זיין שכר ס'דארף זיין יין המשכר איז וויין וואס איז שוין אלט פערציג טעג הייסט שוין ווי ס'איז יין המשכר און איך קען עס נוצן פאר ניסוך היין אויפן מזבח ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות און האט אויך עדות געזאגט אז די תמיד של שחר האט מען מקריב געווען אין די פערדע שעה קומט אויס די עד ארבע שעות מיינט נישט ביז די פערדע שעה אבער די פערדע שעה נישט ווייל ער זאגט קלאר שמע מינה עד ועד בכלל אז בארבע שעות אז יא און הגם די רבי יהודה ס'איז דא צוויי רבי יהודה'ס דא איז דא רבי יהודה בן בבא און סתם רבי יהודה איז רבי יהודה בר אילעאי אין די אין די משנה נו וואס דען איז רש"י שוין מרמז אז ער זאגט דאך שקרב בארבע שעות מיינט אז ער לערנט דאך אזוי יא און מיט די פארשטייט ס'איז נישט דא דא א דריטע שיטה ער לערנט אזוי ווי אונזער רבי יהודה וואס זאגט עד ארבע שעות נאר ער פארשטייט אז די טייטש פון רבי יהודה'ס ווערטער איז בארבע שעות. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז ווי רבי יהודה אז מען קען דאווענען ביז, מען קען דאווענען שחרית ביז די פערדע שעה, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה, און דא קומט אוודאי די וויכטיגע הלכה פון דאווענען פאר סוף זמן תפילה. זאגט די הייליגע גמרא, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, וואס מיר האבן יעצט געהאט געברענגט, געברענגט די ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, דאס האבן מיר יעצט געהאט דא געברענגט פון עדיות. ברענגט די גמרא א שטיקל אגדתא ברייתא, מאן תנא להא דתנן, מען דארף דא גורס זיין תניא אדער דתנו רבנן, שטייט א פסוק אזוי וחם השמש ונמס, די מאן איז געפאלן איז געפאלן צופרי, בבוקר בבוקר זאגט די פסוק, נאכדעם נאכדעם די נעקסטע שלב פון די מאן איז געווען אז וחם השמש, ס'איז געווארן ווארעם די זון, ונמס און די גאנצע זאך איז צעגאנגען מען האט מער נישט געקענט קאלעקטן, ווען איז געווען. וויפיל אזייגער אין טאג איז געווען די וחם השמש ונמס וואס דעמאלטס איז די מאן צוגאנגען? איז בארבע שעות. דרשנט, זאגט די ברייתא, און די גמרא גייט באלד זאגן פארוואס. אבער על כל פנים וואס אונז דארפן מיר יעצט געדענקן, אז די פערדע שעה, דעמאלטס האט זיך געענדיגט די לקיטת המן, דעמאלטס איז די מאן צוגאנגען. אתה אומר בארבע שעות או אינו אלא בשש שעות, זאל מען זאגן אז ס'איז געווען. אז ס'איז געווען זעקס שעה אין טאג, אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן אז די בבוקר בבוקר, די לקיטת המן וואס איז געווען צופרי, איז געווען גאנץ צופרי ביז זעקס שעה אין טאג, אויף דעם די תירוץ, כשהוא אומר כחום היום, ווען די פסוק זאגט כחום היום איז, קען מען שוין אויסשמועסן אז הרי שש שעות, ומה אני מקיים וחם השמש ונמס איז בארבע שעות, איז ווי רש"י איז מסביר, ס'איז דא צוויי. צייטן אין א צופרי איז דא א צייט וואס כחום היום אז אז די גאנצע אז די גאנצע טאג איז שוין הייס איבעראל איז שוין הייס אפילו די זאכן וואס זענען אונטער א צל כחום היום איבעראל איז שוין ווארעם נאכדעם דא א און דאס איז בשש שעות נאכדעם דא א זאך וואס הייסט וחם השמש דארט ווי די זון שיינט דארט איז ווארעם אבער אונטער א צל איז וחם השמש ונמס אבער ווי לאנג איך בין נאך אונטער א צל גייט נאך זיין קאלט סאו וחם השמש איז טייטש מיינט די פערטע שעה וואס דעמאלטס איז נאך צוטיילט צווישן צל און און און חמה, אבער ווען איך רעד כחום היום דעמאלטס איז שוין איבעראל הייס, און דאס איז די זעקסטע שעה אין טאג וואס וואס דאס מיינט אינגאנצן עפעס אנדערש. זאגט די גמרא מני לא רבי יהודה ולא רבנן, לכאורה די ברייתא שטימט נישט נישט ווי רבי יהודה נישט רבי יהודה, אי רבי יהודה אויב רעדט מען ווי רבי יהודה איז עד ארבע שעות נמי צפרא הוא די פערדע שעה דארף נאך זיין צופרי, די תמיד של שחר שטייט אויך בוקר, און אז ס'שטייט אז איך קען מקריב זיין די תמיד של שחר בארבע שעות אויך די פערדע שעה. איז פשט איז אז די פערדע שעה הייסט נאך בוקר, פארוואס זאגסטו מיר אז וחם השמש ונמס אז די פערדע שעה איז שוין די מאן צוגאנגען, אי רבנן עד חצות נמי צפרא, איך קען מקריב זיין די תמיד של שחר ביז חצות, איך קען דאווענען ביז חצות, איז די גאנצע זאך הייסט צפרא, ענפערט די גמרא עס איז נישט קיין פראבלעם, איבעית אימא רבי יהודה איבעית אימא רבנן, מ'קען עס פארענפערן לויט ביידע, איבעית אימא רבנן, הגם די רבנן לערנען אז די תמיד של שחר קען איך מקריב זיין א גאנצן טאג, איך קען דאווענען שחרית ביז חצות, מיט דעם אלעם דארפן זיי טייטשן אז די פערדע שעה האט זיך שוין די מאן צעגאנגען, אמר קרא בבוקר בבוקר, חלקהו לשני בקרים, ס'שטייט בבוקר בבוקר, אז איך נעם דעם בוקר און איך צעטייל עס אין צוויי, אין די ערשטע דריי שעה פון טאג האט מען געגעסן די מאן, וחם השמש, די פערדע שעה האט מען שוין טאקע נישט געהאט די מאן, און די בוקר מיינט טאקע נאר דריי שעה. ואיבעית אימא רבי יהודה, האי בוקר יתירא, שטייט דאך בבוקר בבוקר, להקדים לו שעה אחת, בעצם וואלט די בוקר געדארפט גיין אויך אריין אין די פערדע שעה אין אנדערע ווערטער ביז די פיפטע שעה, ווייל אונז לערנען מיר דאך עד ועד בכלל בארבע שעות אז לויט רבי יהודה איז בוקר אויך די פערדע שעה, נאר דא שטייט בבוקר בבוקר אראפצוציפן די איין שעה, און לויט ביידע, סיי לויט רבי יהודה סיי די רבנן האט מען די מן נאר געגעסן די ערשטע דריי שעה פון טאג. פרעגט יעצט די גמרא, דכולי עלמא מיהא וחם השמש ונמס בארבע שעות, רעדט מען די פערדע שעה פון טאג, מאי משמע ווי זע איך עס, אמר רבי אחא בר יעקב, מיט דעם האמיר אנגעהויבן דעם שיעור אמר קרא, וחם השמש ונמס, איזה שעה שהשמש חם והצל צונן, ווי איז נאר ווארעם דארט, וועלכע שעה אין טאג איז נאר ווארעם דארט ווי די זון שיינט, אבער אונטער א צל גייט נאך זיין קאלט, הוי אומר בארבע שעות. גיימער ווייטער נאך א קליין שטיקל, תפילת המנחה עד הערב. איז געשטאנען האמיר געהאט א מחלוקת ביז ווען מען קען דאווענען מנחה, צי ביז ביינאכט אדער ביזן פלג. אמר רב חסדא לרב יצחק, התם, לגבי שחרית אמר רב כהנא הלכה כרבי יהודה הואיל ותנן בבחירתא כוותיה, ווייל מען האט געלערנט אין עדיות אז די הלכה איז אזוי ווי ווייל מען האט געלערנט אין עדיות אז די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה האט מען אזוי גע'פסק'נט אז מען קען דאווענען שחרית ביז סוף זמן תפילה, הכא דא לגבי מנחה, ביז ווען קען איך דאווענען? הכא מאי אישתיק ולא אמר ולא מידי, נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן, אמר רב חסדא האט ער אליין געוואלט פסק'נען, נחזי אנן מדרב מצלי של שבת בערב שבת, ס'קומט פרייטאג צו נאכטס איז די הייליגע אמורא רב האט געמאכט א ערלי שבת און ער פלעגט דאווענען אין א בית מדרש ווי מ'האט געקענט דאווענען ערלי ווי מ'האט געקענט דאווענען ווען ס'איז נאך געווען טאג, איז שמע מינה הלכה כרבי יהודה, ווייל ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז אויב לערן איך אז מ'קען דאווענען מנחה ביז פלג המנחה מיינט אז פון דארט און ווייטער הייבט זיך אן זמן מעריב. נו אויב ער האט געדאווענט מעריב ווען ס'איז נאך געווען טאג, פשט איז ער פסק'נט ווי רבי יהודה, זאגט ער, ניין דאס איז נישט קיין דבר מוסכם, אדרבה מדרב הונא ורבנן לא הוו מצלו עד אורתא אז זיי האבן אויסגעווארט שבת ביז ס'ווערט נאכט איז א ראיה אז אז אז מ'קען, זיי האבן געדאווענט אין א שול ווי מ'דאווענט חסידיש געהעריג ווי מ'דאווענט שפעט.

פארוואס אונז טוהמער היינט אנדערש און מען דאווענט ביידע אין די זעלבע צייט איז א שאלה פאר זיך, על כל פנים ס'איז זיכער לכתחילה איז עס זיכער נישט אזוי, חוץ אפשר ערב שבת איז דא א קולא על כל פנים, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.